קאסעט צוויי, זייט איינס, המשך פון דער דערציילונג דער ווייסער זעגל, פון מענדל מאן. ער קען דעם אָוונט'יגן שפאציר וואס ער וועט מאכן צוזאמען מיט זיין פרוי. זיי וועלן פארבייגיין די קראמען פון גרינווארג און פיש, דערנאך וועלן זיי פארקערעווען לינקס צו דער אליי. זיי וועלן גיין שווייגנדיגע. זי וועט זאגן די זעלבע געציילטע רייד, און ער וועט זען פאר זיך די טרויעריגע מאנאטאנע ווייסקייט פון דעם לייוונט.

אויף דעם טעגליכן אויסהאלט פארדינט ער פון קליינע גראפישע ארבעטן, ער מאכט זיי גיך און פונקטליך. אז ער בלייבט שטיין פאר דעם מאלברעט ווערט ער אומרואיג, געפאלן ביי זיך און טרויעריג. דאס איז אן אנדערע וועלט, א פרעמדע, נאך נישט אנטדעקטע וועלט. ער האט איר נאך נישט דערזען, זי איז דא, נאר ער האט נאך צו איר נישט דערגרייכט. עס איז אפן פאר אים דער הימל, די ווייט, אבער ער האט פאר זיי נישט די פארב און נישט קיין נאמען, א גרוי אויסגעלאשענע לאנדשאפט שפרייט זיך פאר אים. ניין, זי איז נישט גרוי, זי איז נישט אויסגעלאשן, זי איז פאר אים פארבארגן. ער פילט די פארבן בעת ער ליגט מיט צוגעשלאסענע אויגן, מיט די פינגער שפיצן שפירט ער זיי, און אז ער עפנט די אויגן זעט ער די גרייטע פארבן וואס ער האט מיט טעג צוריק אויסגעמישט. ער וועט נאך עפעס צוגעבן, נאך א קליינעם טאן. זיינע הענט זענען אומרואיג, די פאליטרע לעבט אויף, נאך א רגע און דער פענסיל וועט זיך באהעפטן מיט דער געדולדיגער לייוונט. מיטאמאל עפנט זיך דער טיר מיט א זשאווער געסקריפ, און אין דער טיר-שפאלט באווייזט זיך זיין פרוי'ס קאפ. אה, נחי, דו מאלסט נישט? דו ביסט מיד? זי האָט נאָך עפּעס געװאָלט זאָגן, נאָר ער האָט איר נישט געלאָזט, װי ער קען שױן דאָס אַלץ. נחום האָט אַ װאָרף געטאָן די פֿאַרבן און איז צו צו דער טיר. װוּהין גײסטו, נחי? נעם עפּעס אױף זיך, עס איז שױן קיל. איך קום באַלד, דאַרף נאָר ערגעץ אױף אַ האַלבער שעה. ער האָט זיך געטראָגן איבער די גוט-באַקאַנטע געסלעך, געשטעלט גרױסע אײַליקע טריט, װי ער װאָלט פֿון עפּעס אַנטלאָפֿן. איצט ווייסט ער קלאר אז דאס איז אן אנטלויפן פון לאנגווייל, וואס גיכער ער איז געגאנגן אלס העכער האט געפויקט די לאנגווייל אין אים, עס האט זיך אים דערמאנט אין יענעם איינזאמען הונט וואס קינדער האבן צוגעבונדן א פוסט בלעכן שאכטל, און וואס שנעלער עס איז געלאפן דער אומגליקליכער הונט אלס הילכיגער האט געפויקט די שאכטל אין די שטיינער פון ברוק.

אין האַפֿן ליכטיקן ווײַסע מאַסטן. דאָרט וויגן זיך די פֿישער-שיפֿלעך, די פּענעמער פֿון די פּאָרט-אַרבעטער זענען אַוודאי פֿון רויטן קופּער. די רגע פֿון גליק איז אים באַפֿאַלן. דאָס איז געווען אַזאַ פּלוצעמדיקע אויפֿגעוואַכטע נישט געאַנטע פֿרייד. דער ים-ברעג איז פּוסט, עפּעס טונקלט זיך נישט ווײַט פֿון אים, אַזאַ זײַדענער שלאַנקער שאָטן, וואָס פֿאַלט פֿון אַ באַלויכטענעם מאַסט. דאָס איז אַ יונגע פֿרױ. ער האָט דערזען, װי דער װינט קעמט אירע שװאַרצע האָר און דאָס פּנים איז געװענדעט צום װײַסן זעגל. אפֿשר װאַרט זי אױפֿן זעגלשיפֿל? עס איז דאָ אַזאַ װוּנדערלעכער צוזאַמענהאַנג צװישן אײנזאַמען װײַסן זעגל אױפֿן האָריזאָנט און דער יונגער טונקל-געקלײדעטער פֿרױ בײַם ים-ברעג, האָט ער געטראַכט. דער זעגל דערנענטערט זיך. ער איז שױן אין זילבער-שטרײַף פֿון ים. די פרוי האט אפגעוואנדן איר פנים פון ים און קוקט אים אן בייז און פארשעריש, אדוני, האסט צו פאררויכערן? ער האט געזוכט אין די טאשן, כאטש עס איז אים פון פריער אויס געווען קלאר אז דארטן געפינען זיך נישט קיין פאפיראסן. המ, האסט נישט? נו גוט, איך וועל שוין אליין אוודאי געפינען אין מיין טאש. זי האט געעפנט א גרויסן שווארצן לאקירענעם טאש, דאס פלעמל וואס זי האט אנגעצינדן איז גלייך פארלאשן געווארן פון ווינט. פארוואס העלפסטו נישט? ווילסט אויך פאררויכן? קום צו נענטער, פארשטעל דעם ווינט, איך וועל דיך נישט איינשלינגן. זי האט גערעדט הייזעריג, עס איז אים גוט געוועזן צו הערן דאס קול אין די איבעררייסן צווישן דעם גערויש פון די כוואליעס וואס האבן געשוואנקען די גרינע ים שטיינער. אויף וועמען ווארטסטו, מיידל? אויף דיר ווארט איך, גלייבסט נישט? כאכאכא. זי האט גרויסע שווארצע אויגן און אומגעלומפערט צוגעשניטענע ברעמען. איצט לאכט זי ווידער צו אים און די צוויי קנעטשן ביי מויל ווינקלען פארגייען. איך ווארט אויפן זעגל שיפל, דארט איז מיין בחור. איז ער א פישער? פאר אזא נאר האלסטו מיך, מיין בחור א פישער? כאכאכא. עס איז געווארן אויסטערליש שטיל. אין די דאזיגע רגעס פון איר שווייגן האט ער נישט געוואוסט וואס צו טאן, און אז ער האט געווארפן א בליק אויפן ים האט ער געזען וואו דאס זעגל האט זיך באהאפטן מיט דער וואונדערליכער זון און עס איז געווארן איינס מיט איר. זי האט אים אנגענומען פארן ארעם. קום מיט מיר! ווילסט נישט, דו שוטה? כאכאכא. עס איז שוין טונקל, דער זילבער-שטרײַף איז פֿאַרגאַנגען, דאָס זעגל איז שױן אַװדאי בײַם ברעג. אין יפֿואער שענק איז רױשיק. צװײ ביר! רופֿט נחום. דו הערסט נישט? צװײ ביר! בלײכע פֿרױען לאַכן אים אין פּנים אַרײַן. הע, ביר-טרינקער, פֿון װאַנען האָסטו זיך אַהער פֿאַרשלעפּט? דאָס האָט אים סאַלאָמע פֿון ים אַרױסגעצױגן? זי פֿישט דאָרט גוט. זי לאַכט צו אים, נאָר אירע אױגן זענען מיד און טרױעריק. ער דערקענט אין יעדער באַוועגונג איהר אומגעדולד. איך וויל וויין! האָט אים געזאָגט די שוואַרץ-געקליידעטע מיידל. ביי אַ טישל זיצט איינער מיט'ן קאָפּ געווענדעט צום סופיט, זיינע אויגן זענען פאַרשלאָסן, דאָס מויל האַלב אָפן, אויף די ליפּן קלעבט אַן אויסגעלאָשענער פּאַפּיראָס. אויף דעם וואַקסענעם פּנים פון דרימלדיגן ווילמען צעריסענע שאָטנס. ביים הויכן בופעט שטייט א צעגאסענער קעלנער מיט א פרצוף וואס איז שווער אונטערצושיידן אויב דאס איז א מאן אדער א פרוי. א קריפל אין א שווארצן צילינדער קלאפט אין מעשענע טאצן. די מיידן דרייען זיך ארום אים פארביי, יעדעס מאל בלייבט אן אנדערע קעגן אים שטיין.

װאָס גלאָצסטו װי אַ נעכטיקער? האָט מען נחומען אַ לאָז געטאָן אַ װאָלקן רױך אין פּנים אַרײַן. כאַ-כאַ-כאַ! דאָס איז זי, די פֿון ים-ברעג, װאָס האָט געװאַרט אױפֿן װײַסן זעגל! ער האָט איר גלײַך דערקענט לױט דעם הײזעריקן געלעכטער. מיר דאַרפֿן צוריקגײן צום ים-ברעג, דאָרטן װאַרט דאָס שיפֿל! זי האָט זיך האַסטיק אױפֿגעשטעלט. אײן פֿוס האָט זי אַרױסגערוקט פֿאָרױס און ער האָט דערשפּירט דעם װאַרעמען שטױס פֿון איר קני. די טירן האָבן זיך צעפּראַלט. עמעץ האָט איר אַ קלאַפּ געטאָן איבערן אַקסל. סאַלימאַ, ביסט באַשעפֿטיקט? פֿאַרטיק זיך אָפּ מיטן ע. דער פֿרעמדער האָט נישט פֿאַרענדיקט, האָט נאָר אַ שפּאָטישן קוק געטאָן אויפֿן מאָלער. דאָס איז אַ ריזן-יונג מיט אַ צעפּלאַטשיקט פּנים און לאַנגע נאָכהענגענדיקע הענט. רופֿט מען דיך סאַלימאַ? האָט נחום געפֿרעגט. וואָס איז דיר וויכטיק? זי האָט צו אים געלאַכט אַרויסרופֿעריש. דער ווייסער זעגל איז שוין אין האפן, קום! האט ער איר ווידער דערמאנט אין זעגל. פארשטייסטו נישט אז איך האב נישט צופיל צייט פאר דיר? מיין בחור ווארט! איך האלט דיך נישט אויף, קענסט גיין! סאלימא'ס פנים איז רויט געווארן פון כעס, זי האט הויך גערעדט. איך האָב אומזיסט מיט דיר געפטר'ט צייט, איצט שפּאָטסטו פון מיר? געפעל איך דיר אפשר נישט? ווילסט א שענערע? סאַלימאַ האָט אים אַריינגעלאָזט דעם רויך פון איר ציגאַר אין פּנים אַריין, מיט אַן אַקסל א שטויס געטאָן נחומ'ען און צום בופעט. העי, קעלנער צעיוירענער, דו, וויפיל צאָל איך דיר פאַר'ן ביר און וויין? האָט נחום אויפגערופן מיט אויפרעגונג. ער האָט געװאָרפֿן אין דער אױסגעשטרעקטער פֿלײשיקער האַנט פֿון שענקער פּאַפּירלעך. בײַ דער טיר האָט אים אָפּגעשטעלט דער ריז מיטן צעפּלאַטשיקטן פּנים, האָסט באַלײדיקט מײַן בחורה סאַלימאַ, באַצאָל, דו פּחדן אײנער! האָט ער פֿילט אױף זיך אַ שװערע האַנט. נעם צו דײַן האַנט! עטלעכע טישלעך האָבן זיך איבערגעקערט און דאָס גלאָזוואַרג איז צעשפּרונגען געוואָרן אויף דער שטיינערנער פּאָדלאָגע. אין מיטן פֿון דער שענק איז געשטאַנען דער קריפּל מיטן שוואַרצן סורדוק און שוואַרצן צילינדער און געקלאַפּט מיט די טאַצן און עפּעס געשריִען. דאָס איז געווען אַ פֿרייד-אויסגעשריי פֿון ווילדער הנאה, ליידנשאַפֿט און להכעיס. און ער איז אויף א רגע שטיל געווארן, האט זיך לעבן אים אוועקגעשטעלט א מויד, און מיט דער ברוסט א שטויס געטאן זיין צוקרימט אנגעשוואלן פנים, דעמאלט האט ער א וויש געטאן דעם גאווער מיט די האנט פלאכן און א כאפ געטאן ביידע גרויסע טאצן און געקלאפט מיט זיי. עס איז שפעט ביינאכט. נחי גייט איבער די פוסטע געסלעך, די שלייפן זענען אים אנגעצינדן, אין האלז איז טרוקן, איין אויג איז טיף אריין אין דער אויגן-אויסהוילעניש אזש ער זעהט נישט דאס ליכט, דאס העמד איז אויף אים צוריסן. ביי א ראג האט אים א שומר לאנג נאכגעקוקט און נישט געקענט באשליסן אויב ער זאל פארהאלטן דעם דאזיגן בר נש, אדער לאזן אים אזוי וואגלען מיט דעם שיכור-גענגל איבער דער נאכטיגער שטאט. ער איז בייז געווען אויף זיך אליין, אויף דעם לאנגווייל וואס האט אים פארטריבן אזש צו די דאזיגע טונקעלע געסלעך מיט די הפקר יונגן. ער איז פול געווען מיט שנאה צום אייגענעם ווייב, די וואס וועט מארגן ווידער פאמעליך עפענען די טיר. ער האט זיך מיט א מאל אפגעשטעלט און הויך גערעדט צו זיך אליין, נחי, דו מאלסט נישט, דו ביסט דאך, כאכאכא. ער האָט געלאַכט מיט ביטערניש און גאַל. כאַ-כאַ-כאַ! מאָלסט נישט! װעט זי מיר פֿרעגן. אָ, דער װײַסער זעגל! װען ער קומט צו צום ברעג, װאָלט איך אים צעריסן, צעשלײַסן אױף פּיץ-פּיצלעך! װאָס האָב איך צום זעגל? פֿאַר װאָס פּלאָנטערט זיך מיר אַ זעגל-שיפֿל? בין איך שיכּור? נײן, נישט שיכּור, נישט שיכּור! דאָרטן אין אַ שטוב וואַרט אויף מיר דער ווייסער לייוונט און דער ראַם. אַלץ איז גרייט, די פֿאַרבן-געמישט, די פּענדזלען, נאָר איך בין אָנמעכטיק, איך בין אויסגעלאָשן. נישט אויסגעלאָשן, איך בין ווי אַן אונטערגעשניטענער שטאַם, וואָס די וואַסערן שליידערן אַרויס אויף די ברעגן. ער וועט מער נישט עפֿענען קיין גרינע קנאָספּן. די וועלן שווימען פֿאַרביי, און דער שטאַם געהערט נישט צו קיינעם, נישט צום אומרויִקן ים, נישט צו דער גוטער ערד. כאַ-כאַ-כאַ! איך בין נישט שיכּור, נישט שיכּור! דאָס לעבן גייט נעבן מיר פֿאַרבײַ. עמעצער האָט געמאַכט אַ קליינעם נישטיק-נאַרישן קרײַז און באַפֿוילן,

חא חא חא, היינט האב איך אויפגעריסן דעם קרייז וואס מען האט געמאכט ארום מיין לעבן, אויפגעבראכן אים, אז עס זאלן אריין די ריינע און אומריינע שטראמען, זאל עפעס געשען, עפעס מוז געשען, חא חא חא. קריפּל, װאָס שװײַגסטו מיט דײַנע מעשענע טאַצן? זעץ מיט זײ, אַז די שטילקײט זאָל צעשפּענט װערן, װי דער אַלטער בױם פֿון בײזע דונערן. באַלד װעל איך צערײַסן מײַן װײַסן זעגל, װאָס איז געבליבן ערגעץ אױף מײַן טױטן, אױסגעלאָשן, פֿאַרגליװערטן ים. כאַ-כאַ-כאַ! ער האָט אַ בײזן זעץ געטאָן אין טיר. עפֿן! העי, עפֿן! װאָס לאָזטו מיך אַזױ לאַנג װאַרטן? דאָס דערשראָקענע ווייב איז געשטאַנען אין דער האַלב-צעעפנטער טיר, זי האָט פאַרבראָכן די הענט. וואָס איז מיט דיר געשען, נחי? ער איז געשטאַנען אין טיר אַ וואַקלדיקער און געקוקט אויף איר מיט דעם בליק פון אַ פרעמדן. גאָט, ווי דו זעסט אויס! האָט זי אויסגערופן. נחום האָט זיך פּלוצלינג צעלאַכט מיט אַ פאַרהוילן הייזעריק געלעכטער. דאָס איז דאָך סאַלימאַ'ס געלעכטער, האָט ער געטראַכט, און עס איז אים געוואָרן אומהיימליך. איך בין געפאלן, אביסל צעקלאפט זיך, געפאלן ביים דורכגיין די גאס, א שטויס פון אן אוטא, אזא ווילד פארן. איצט איז מיר גוט. עכ, דאס ווייסע זעגל, עס האט מיך אזוי גערופן, געלאקט. איך פארשטיי דיך נישט, וואס רעדסטו? פיבערסטו דען? אז זי איז צוגעקומען נענטער צו אים, האט זי דערפילט דעם ריח פון בראנפן. עס איז פינסטער געוואָרן. זי זיצט אויפן ראַנד פון בעט און וויינט. פון דער גאַס פאַלט דאָס געלע וויגנדיקע ליכט פון לאַמטערן. אינעם אָרעמען לאַמטערנליכט האָט ער דערזען די לייוונט, די הענגלאָמפּ, שאָטנס אויפן לייוונט ווי אַ פּעטלע. ער האָט זיך אויפגעשטעלט און גייט אַ באָרוועסער אויף די פינגערשפּיצן צום מאָלברעט. אַלע פאַרבן האָבן זיך צונויפגעגאָסן אין איין פאַרב.

ער האָט זיך צעלאַכט מיט אַ פֿיבערדיק קראַנק געלעכטערל, און אַז די טיר האָט זיך צוגעמאַכט, האָט ער געשעפּטשעט צו זיך אַלײן, סאַלימאַ, לאָמיר בײדע װאַרטן אױף דעם װײַסן זעגל, ס'װעט אפֿשר קײנמאָל נישט דערשװימען צום ברעג. סוף פֿון דער דערצעלונג דער װײַסער זעגל.

אין די אָװנט שעהן האָב איך ליב צו זיצן אין קלײנעם הױף מיטן פּנים צום װאַדי. איך זע די שורה ציפּרעסן לעבן דעם װאַנט פֿון אַן אָפּגעשטאָרבנדיקן פּרדס, דערנעבן קנױלן זיך די גרינזילבערנע קוסטעס, געדיכט פֿאַרפּלאָנטערטע מיט װיקלריטלעך. דערנאָך שפּרייטן זיך די נאַקעטע פעלדער פול מיט פאריאָריקע דערנער, אויסגעלאָשענע, צעבראָכענע פון די ווינטן, צעטראָטענע פון די האָרדעס שאַקאַלן וואָס לויפן דאָ דורך די נעכט. ערגעץ אין די טויטע דאָרנשטערן, דאָרטן וואו עס איז פאַר יאָרן געוואַקסן אַ וואונדערליך שיינע דאָרנבלום מיט די פאַרבן פון רעגנבויגן און פון בלומענבעכער האָט אַרויסגעליכטעט אַ יונגע זון. אין די דאָרנשטערן האָבן זיך באַזעצט

עס איז שוין צייט צו צינדן די לאמפ. דער ערשטער שאקאל האט זיך אפגערופן, אזא נעבעכדיגער געוויין צו דער בלייכער האלבער לבנה. אפשר וויינט ער וואס די לבנה קען זיך נישט ארויספלאנטערן פון די סיקאמאר צווייגן? דאס זענען מיינע טרויעריגסטע שעה'ן פון טאג. איך האב ליב אוועקצולייגן זיך אויף דער שטיינערנער פאדלאגע און קוקן צום סופיט. איך ליג אויף דעם טעפיך וואס דער אלטער עזריה האט מיר געבראכט, דאס איז א טעפיך געפלאכטן פון טרוקענע פאלמע בלעטער, די נאפט-לאמפ מאכט א גרויסן ליכטיגן ראד אויפן סופיט, איך ווארט אויף עפעס, אין דעם באלויכטענעם ראד וועט זיך באווייזן די קליינע גראע באוועגליכע שטוב יאשטשערקע און לויערן אויף די ליכט-פלאטערלעך וואס קומען צום ליכט-ראד, זי וועט זיי פאנגן און דערנאך ווידער לויערן. די פלאטערלעך קרייזן ארום דער פארטייעטער שטוב יאשטשערקע ווי זיי וואלטן זיך מיט איר געשפילט, נאר איך ווער אויפגעצאפלט פון יעדן שפרונג אירן. אזוי גייען די שעהן, איך בין מיד, איינזאם און טרויעריג. די מידקייט איז פון דער ארבעט אין מיין גארטן, די איינזאמקייט איז דערפאר וואס איך האב זי אליין אויף זיך ארויפגעצווינגן. עס איז דאך גענוג געוועזן צו מאכן איין טריט צו איר, מיט דער ציטערדיגער האנט בארירן איר ארעם, מיט די אויגן האָב איך געבעטן בײַ איר גענאָד און מיטלײַד, זי האָט אָבער מײַנע אויגן נישט געזען, אַנשטאָט דעם האָב איך זיך האַסטיק אויסגעדרייט מיטן רוקן צו איר און איך בין אַוועק. אַזוי בין איך דערגאַנגען צו דעם קליינעם הויז וווּ עס דערגרייכן אין פֿאַרגאַנג די שאָטנס פֿון די יהודה-בערג. פֿון וואַנען קומט מײַן טרויער? אַז איך זע מײַן פּנים אין דעם ברונעם-שפּיגל האָב איך מיטלײַד מיט זיך. איז דאָס דער טרויער פֿון די פֿעלדער, פֿון די ציפּרעסן, פֿון די דערנער, פֿון דעם סיקאַמאָר? און אפֿשר איז דאָס בכלל נישט קיין טרויער? איך בין איצט אַליין, נאָר מיט זיך. איך דאַרף נישט צו קיינעם שמייכלען, איך דאַרף נישט אויפֿצווינגען אויף זיך העפֿלעכקייט. איך ווער נישט אָנגעשטעקט פֿון יענעמס פֿרייד, איך האָב מײַן אייגן פּנים, אַזוי ווי עס האָט די לאַנדשאַפֿט אַרום מיר. איך בין אַזוי ווי דאָס פֿעלד, ווי דער ציפּריס, ווי דער באַרג-שטיין, און דאָך איז דאָס טרויער דער אייביקער טרויער פֿון באַשאַף. איך האָב לאַנג געטראַכט וועגן גורל פֿון די צעריסענע באַרג-שאָטנס וואָס וועלן דערשווימען צום ים, און דאָרטן וועלן זיי זיך באַהעפֿטן מיט שוימיקע וועלן. הייסט עס, אַז ס'איז דאָ אַ פֿאַרבינדונג צווישן באַרגיקן פֿעלז מיט דער ליכטיקער אויפֿצאַפּלנדיקער ים-כוואַלע, אָט-אָ דער אָוונטיקער שאָטן

איצט איז מיר גוט. דאָס ליכט-ראָד אויפֿן סופֿיט ווערט קלענער און קלענער. די פֿלאַטערלעך זענען שוין מיד פֿון דער שפּיל מיטן ליכט און מיט דער קליינער שטיפֿערישער שטוב-יאַשטשערקע. די לאָמפּ פֿאַרגייט. אפֿשר וואַנדערט איצט מײַן שאָטן ערגעץ אַרום אויף אַלט-באַקאַנטע וועגן? איך היל זיך אין פלעט, דער נאַכט-פויגל פאַרוויגט מיך, זיינע פעדים וויקלען זיך, פלעכטן זיך צוזאַמען אין אַ בלאָען געוועב. דאָס געוועב ווערט געדיכטער, די בלאָקייט פאַרוויגט מיך, גוט איז צו וויגן זיך אין אַ חלל. איך בין דאָ! און נישט דא. אלע ווייטיקן טרעטן אפ. איך בין נישט געבינדן צו דער ערד און דאך פיל איך איר ריח און וואקס מיט יעדן פלאנץ. פארטאג, דאס וואסער פון ברונעם איז קאלט. איך שוידער. דער דאזיגער פארטאגיקע געצאפל האט מיך וואך געמאכט. איך פיל די יונגע פארטאגיקע ערד אונטער מיינע פיס. איך האב ליב דעם פארטאג ווען עס שפראצט קוים דאס ליכט. דאס איז די שענסטע צייט פון טאג. טייל מענטשן האבן ליב דעם פארגאנג, טייל די אוונט-שעהן, טייל דעם מיטן טאג. איך האב ליב די טאג-שפראצונג, איידער עס באווייזט זיך נאך די זון. דעמאלט איז דער טאג אזוי יונג ווי דער גרין פאספארדיגער ארויסשפראץ פון א קנאספ. איך האב ליב די ערב באשאפונג פון טאג, די ערשטע ליכט-וויברירונגען אויף די וואלקנראנדן. עס ליכטיג, איך קען שוין אונטערשיידן די פלאנצן פון ווילד גראז, דאס איז די בעסטע צייט צו ארבעטן אין פעלד, די ערד איז גוט צו מיר אין די פארטאגן, מיין רידל קלינגט אפ אין אן אונטערערדישן שטיין, איך האב ליב דעם דאזיגן שטאל-געקלאנג אין די פרימארגנס, אין איינעם אזא פארטאג בין איך געבליבן שטיין א פארחידושטער, ביי די פלאנצן לעבן מיין בייט, האָט זיך דערהויבן אַ פֿרעמדער קוסט. פֿאַרװאָס האָב איך אים ביז איצט נישט באַמערקט? פֿונװאַנען קומט ער אַהער? איך האָב זיך אַראָפּגעזעצט אױף די קני און באַרירט די בלעטלעך, געקוקט אױף די קלײנע ראָזע בלימלעך, עפּעס אַזאַ באַקאַנטער און גלײַכצײַטיק אומבאַקאַנטער פֿלאַנץ. איך האָב פֿאָרגעזעצט מײַן אַרבעט אין דעם קלײנעם פּרדס און מער נישט געטראַכט װעגן דעם אױסטערלישער פֿלאַנץ. זאָל ער װאַקסן, אפשר אז די בלימלעך זיינע וועלן זיך עפענען וועל איך קענען אונטערשיידן צו וועלכן מין ער געהערט. ביינאכט אז כ'בין געלעגן אויף עזריה'ס פאלמען טעפיך איז מיר עפעס קלאר געווארן. דער דאזיגער פרעמדער פלאנץ געהערט צום זעלבן מין פלאנצן פון מיין בייט. דאס איז דער אור-פלאנץ אזוי האט ער אויסגעזעהן אין זיין ווילדקייט ווען ער איז פריי געוואקסן אין די פעלדער. עס טרעפט אז נאך די הונדערטער פלאנצן דורות, קולטיווירטע זריע קערנער, אנטפלעקט זיך אין איין קערנל צוריק דאס אור-פנים פון מין. אז איך האב זיך גוט צוגעקוקט צו די געשניצטע בלעטלעך, צו די דארנדיגע צווייגלעך, האב איך לייכט דערקענט אז דאס איז דער זעלבער מין וואס די קולטיווירטע פלאנצן. איין אונטערשיד איז נאר געווען, די ווילדע אור-בלימלעך האבן ארויסגעגעבן אין די פארטאגס און פארנאכטן א וואונדערליכן ריח, אזא רויען, שארף-פארוויגנדיקן דופט, וואס האט וואך געמאכט מיינע שלייפן. ווען איך האב זיך געהילט אין מיין פלעד, האט זיך מיר אויסגעדאכט אז דער קליינער צימער איז פול מיט דעם אומבאקאנטן געוויקסן-ריח. די דאָזיגע קליינע אַנטדעקונג איז פֿאַר מיר געווען ווי אַ געוואָרפֿענע בריק צווישן ווילדע פּליינען און דעם גאָרטן מײַנעם. ווען איך האָב געקוקט אויף די גרויסע שיינע גאָרטן-פֿלאַנצן האָט זיך מיר געדוכט, אַז זיי זענען פֿול מיט בענקשאַפֿט צו יענער אורצײַט זייערער, ווען זיי זענען פֿאַרווילדעטע פֿרײַ געוואַקסן אין סטעפּ. דער דאָזיגער אומבאַקאַנטער ווילד-פֿלאַנץ איז מיר נאָענט און אייגן געוואָרן, און מיט ליבשאַפֿט האָב איך באַרירט די קליינע אָרעמע בלעטלעך זיינע. איך האָב שוין לאַנג נישט געזען דעם אַלטן עזריה. ער וועט אַוודאי קומען ווען עס וועלן צייטיק ווערן די סיקאַמאָר פּירות. עטלעכע מאָל אין יאָר טרייסלט פון זיך דער סיקאַמאָר זיין פרוכט. זיי זענען ענלעך צו די פייגן, אָנגעגאָסענע פּירות מיט זיסן האניג, נאר פיל קלענער, זיי האבן א דורכזיכטיגע בורשטינענע הויט. שטענדיג ווען איך באריר אזא פרי, ווילט זיך מיר איינבייסן אין איר מיט די ציין, און איידער איך באריר איר, פיל איך שוין דעם האניג זאפט. ווען איך דערנענטער זיך צום בוים, ווער איך תמיד געזעטיגט פון דעם פארוויגנדיגן קילן גערויש פון זיינע שווערע פארשאטנטע צווייגן, פון דעם האניג מיט וועלכן עס איז פול דא די לופט און מיין דורשט ווערט געשטילט פון די פליסיגע ברוינליכע שאטנס, דעמאלט הייב איך אויף מיין מידן קאפ צו די צווייגן פון סיקאמאר. אזעלכע מאכיקע שטאמען פון אור-אלטן זילבער וואס די צייט האט זיי פארדעקט מיט מאך און שוואמען מיט געוויקסטן שטויב. זיין קרוין איז מעכטיג,

די דערווארטונג נאך האניג, וואס וועט טריפן פון דער פרוכט. די פייגל קומען אין יענע טעג זעלטן צום בוים, און אויב עס באווייזט זיך א פויגל, היפט ער פון צווייג צו צווייג, און עס שיט זיך דער זילבערנער שטויב פון די מאכיקע שטאמען. תמיד ווען איך שטיי אין סיקאמאר שאטן, בין איך פול מיט אזא פארוויגנדיגער דערווארטונג. טיילמאל מיין איך אז עס וועלן דא פארבייגיין די קעמל קאראוואנען און מיינע אויערן באנעמען שוין דעם זילבערנעם גלעקל געקלאנג. אפטמאל הער איך די טריט פון א הירש און עס דאכט זיך מיר אז פון די קוסטעס ארויס האבן זיך באוויזן די לויכטנדיגע הירשן הערנער. איך האלט איין דעם אטעם און קוק א פארגאפטע, עס גייט מיר אנקעגן די וואונדערליכע טאכטער פון דעם שייך וואס וואוינט אויף יענער זייט פון די הרי יהודה. זי איז געהילט אין זייד, איין אקסל אירער איז אפגעדעקט, איך זע איר לאנגן ארעם, זי טראגט א קרוג, איך שפיר די קיהלקייט פון פארבארגענע קוואלן, זי גייט און גייט, כאטש דער וועג צווישן מיר און איר איז א קורצער, איז זי נאך אלץ נישט דערגאנגען צו מיר.

די פֿינצטערניש פֿון דער ערד און דאָס ליכט פֿון גאָטס וועלט קרייצן זיך אין מיר, מישן זיך אויס מיט מײַן בלוט. מײַנע הענט באַרירן דעם שטאַם. איך וויל צובויגן זיך נענטער און נענטער צו דער ערד. אפֿשר וועל איך דערקענען די שפּורן פֿון דורות? האָבן דען נישט די אַלערליי וואַנדרערער איבערגעלאָזט דאָ זייערע צייכנס?

אנטפלעק פאר מיר אָ דו מעכטיגער סיקאמאר דעם ניגון וואס דו האסט געהערט פון די מידע וואנדערער. גיב מיר צוריק דעם אפקלאנג פון יענער אור-אלטער פרייד, ווייז מיר די שפורן פון דער בארוועסער וואס איז דורך דא געגאנגען מיט איר קרוג צום קוואל. וואו איז איצט דער קוואל? ער איז דאך דא! איך הער דאך אין האלב שלאף דיין געפלייץ, איך פיל דאך דיין קיהלקייט, ער איז דאָך דאָ ערגעץ נישט ווייט פון דאַנען. ער איז פאַרשאָטן געוואָרן פון די בייזע זאַמדווינטן. וואו איז ער? איך וועל אויף די קני פאַלן און מיט מיינע הענט אַראָפּשליידערן די שטיינער, דאָס זאַמד. עס איז גוט צו זיצן אין שאָטן פון סיקאַמאָר ערב די צייטיקונג פון זיינע פירות. נאָך אַ וואָך, נאָך צוויי וואָכן, עס וועלן זיך אָנהייבן שיטן די רייפע שיקאַמאָר-פייגן, דעמאָלט

אין א פארטאג וועט ער א קלאפ טאן מיט זיין שטעקן אין שטיינענעם פלויט, שלום! הו הו! שלום! איך וועל ארויסלויפן פון שטוב א צעכראסטעטער, א פארשלאפענער און שמייכלען צום זקן, שלום עזריה! איך האב דיך שוין לאנג נישט געזען, עס זעהט אויס אז די פרוכט צייטיגט שוין. שוין דער צווייטער אפשניט ביים סיקאמאר דעם זומער. גאט'ס זינד צו לאזן די פירות אויפן רויב פון די פויגל און בינען, זיי זענען שוין איבערגעזעטיגט געווארן די פייגל. ער האט צוגעשלאסן די קליינע אויגן, דאס גאנצע פנים זיינס איז איצט פארלאפן געווען מיט קנייטשן, אז איך האב זיך גוט איינגעקוקט אין זיינע אויגן-אויסהוילענישן האב איך דארטן געזען צוויי בלויע שטריכן, ער האט געלאכט צו מיר מיט אלע קנייטשן פון זיין פנים. זיי פיקן אויף די שענסטע פירות, נעמען דעם האניג און שפרינגן צו אן אנדערן צווייג. טייל מאל איז גענוג פאר דעם פויגל בלויז דאס אויפרייסן די איידעלע הויט, דאס טוהן זיי מיט פייגלישער עקשנות פון זאטקייט און לאנגווייל, זיי שארפן די שנאבלען, הו הו, אזוי איז אויך מיט מענטשן, זיי האבן פרייד פון צעשטערונג, אלץ וואס מיר האבן ליב צעשטערן מיר. ביסט דארשטיג, עזריה? ער האט אנגעוויזן מיט זיין שטעקן אויפן סיקאמור. די פּירות שטילן מײַן דאָרשט. זײ לײַטערן דאָס בלוט, און די מידקײט טרעט אָפּ. איך האָב אים לאַנג נאָכגעקוקט. די קלײדער זײַנע זענען גענייט פֿון גרױען לײַװנט. דער שטעקן זעט אױס, װי פֿון אַ העלפֿאַנט-בײן, אַזאַ אױסגעקרומטער שטעקן פֿון אַ פּאַלמע-צװײַג. איך ווייס אז ער קומט פון קליינעם הויז נישט ווייט פון דאנען, ער וועט אנקלייבן א טארבע שיקאמאר פייגן, אפרוען זיך ביים שטאם און דערנאך וועט ער צוריק גיין אהיים, דאס וועט זיין ארום מיטאג צייט, זיינע קינדער האבן ליב דעם קילן געטראנק וואס ער מאכט פון די פירות. איינמאל האט ער מיר געבראכט אין א קרוג סיקאמאר וויין, טרינק, וועסט געלייטערט ווערן, דיין שלאף וועט זיין א שטארקער, און אז דו וועסט חלומ'ן וועלן דאס זיין חלומות פון בת מלכות וואס גייען אויף מירמלנע טרעפ, דיינע אויגן וועלן ליכטיג ווערן ווי די הימלען, טרינק דעם שיקאמאר וויין, טרינק, דו גוטער יונגער מענטש. אין א פארטאג בין איך אראפגעשפרינגען פון מיין געלעגער און ארויס אין הויף. די נאכט איז געוועזן א חמסיניקע, דער פארטאג א קיהלער. אז כ'האב אויפגעהויבן די אויגן צו די יהודה בערג זענען זיי געוועזן אזוי נאענט ממש מיט די האנט צו דערלאנגן. עס איז גראד געוועזן די שעה ווען די טוי-נעפלען טיילן זיך אפ פון די בערג, אזא געזעטיגטע קיהלע בארג ווייט איך זעה די קלענסטע בארג-פאלדן. איך זע די שטענגלעך, איך זע די שאָטנס פֿון די פֿעלדזן, װי קיל עס איז איצט אַרום מײַנע אױגן. איך האָב אָנגעהױבן צו גײן אַקעגן די בערג, זײ האָבן זיך דערנענטערט צו מיר מיט יעדן טריט װאָס איך האָב געמאַכט. עס איז גוט צו גײן אין די קילע פֿאַרטאָגן דורך די פֿעלדער, דורך די זאַמד-אָנשיטן, גײן מיט די אַלטע װעגן, אױסמײַדן די דערנער, באַגעגענען די פֿרימאָרגן-פֿײגל װאָס טרינקען דאָס נאַכט-טױ פֿון די האַלב-פֿאַרװיקלטע בלעטער. ווען איך בין דערגאנגען צו די הרי יהודה איז די זון שוין געשטאנען הויך אין הימל. לאנגע שעה'ן האב איך ארומגעוואנדערט צווישן די בערג שטיינער, געשלענגלט זיך מיט אלערליי וואדי אדערן, געזוכט די אוראלטע שטעגלעך און געוואלט וויסן וואוהין זיי וועלן מיך דערפירן. טייל מאל בין איך געבליבן שטיין אנטקעגן גרויסע שטיינער באצויגענע מיט אן אויסגעטריקנטן שטיינשימל און געזוכט א ריץ, א שפאלט וואס זאל מיר דערציילן וועגן דער בארוועסער יונגער פרוי וואס איז געגאנגן דורך דאנען צום קוואל, אפשר ליגן דא די שערבלעך פון איר ליימענער קרוג. איך האב געזוכט צווישן די שטיין שפליטערס, געקליבן די שארפע שטיינדלעך, גענישטערט אין דעם געוויקסן אנהויף און נאר אנטדעקט מיינע אייגענע טריט. צוריקוועגס האָב איך זיך דערמאָנט אין דער אויסטערלישער פֿלאַנץ וואָס וואַקסט אין מײַן הויף, די פֿלאַנץ וואָס האָט צוריק באַקומען איר אייגן פּנים. פֿאַר וואָס האָב איך נישט דערציילט עזריהן וועגן דעם? אויף דעם וועג אַהיים וועל איך אַרײַנגיין אין עזריהס הויז, איך וועל שטילן דעם דורשט מיט שיקאָמאָר-געטראַנק. שטענדיג אז איך ווער מיד, באפאלן מיך אלערליי מחשבות, טרויעריגע און אומהיימליכע, פון וועלכע איך וויל אנטלויפן און קען נישט. עס וועט קומען א טאג און זי וועט זיך באווייזן, זי מוז צוריקקומען. וואס טוט זי יעצט אין דער שטאט? איך האב מורא אנצורופן איר נאמען. עס איז מיר בעסער אז איך רוף נישט אן איר נאמען אפילו ווען איך טראכט וועגן איר. זי באפאלט מיך שטענדיג ווען איך בין מיד, ווען עס איז מיר טרויעריג און איך פיהל אפ די איינזאמקייט. דעמאלט דערזעה איך אירע גרויסע אומרואיגע אומבאקאנטע אויגן. כאטש זי האט שטענדיג געקוקט אויף מיר מיט אן אפן פנים איז זי געבליבן פאר מיר פרעמד און פארהוילן. זי איז געווען פאר מיר דער נאנטסטער מענטש וואס איז מיר געבליבן אין דער נאנטקייט אזוי פרעמד. איצט ברענט מיך די פרעמדקייט אירע, פארוואס האט זי מיך געלאזט אליין? זע, דו גייסט אויף אן אנטדעקטן וועג צווישן צוויי פעלזן, דו זעהסט שפורן פון טריט, דו ביסט זיכער אז דו וועסט ערגעצט אנקומען, דארטן וועט זיין וואונדערליך שיין, און פלוצים דערזעהסטו א טונקעלע שטיינוואנט מיט קריצן און שפאלטן, עמיצער האט דיך פארפירט. אזא געפיל האב איך געהאט ווען איך בין דערגאנגען צו דעם וואדי. איך האב געזעהן די רעדער אפדריקן פון די פייער וועגענער וואס זענען דורך דאנען געלאפן, איך בין דאך אין זייערע שפורן געגאנגען וואוהין האבן זיי זיך אהינגעטאן? איך זיץ ביי עזריה'ן אין שטוב, זיין גוט ווייב דערלאנגט מיר די קרוק מיט קילן געטראנק, מיר זיצן אויפן פאלמע טעפיך און רעדן. דאס זענען אפגעריסענע רייד וועגן אויסגעטריקענטן וואדי וואס וועט זיך אנפילן ערשט נאך די גרויסע רעגנס, וועגן די שטעגלעך אין די בערג, איך דערצייל אים וועגן די פייער וועגענער וואס זענען דורך זיי געלאפן ביז דער שטיינערנער וואנט, ער לאכט מיט דעם שטערן מיט די פארמעט קנייטשן און ווייזט מיר געלע ציין. דאָס זענען די פֿאַרפֿירישע װעגן װאָס דער באַרג-שד האָט זײ אין פֿעלזן אױסגעהאַקט, און דו האָסט געמײנט, אַז דאָס זענען דונערן פֿון די הימלען. זײ זענען צו פֿאַרנאַרן דעם זינדיקן. נישט נאָר אין די בערג זענען דאָ אַזעלכע װעגן, זײ זענען אױך דאָ אין לעבן. ביסטו קײנמאָל אױף אַזעלכע פֿאַלשע װעגן נישט געגאַנגען? גיב אַ טראַכט, גוטער מענטש, שטײסטו איצט נישט לעבן אַ שטײנװאַנט? עזריה לאכט צו מיר מיט א פאטערליכן שפאט געלעכטערל. עס איז מיר גוט צו זיצן מיטן אלטן סיקאמאר קלייבער און פילן אין די הענט די קיהלקייט פון די ליימענער קרוג. איך האב געשטילט דעם הונגער מיט א קארענער פיטא, און פון ביס צו ביס האב איך גערעדט וועגן פלאנצן און וועגן דעם ווי אזוי איך האב געזוכט צווישן די שטיין-שפליטערס און גארנישט געפונען. אַלץ איז דאָך אַזױ אױבן-אױף. אָט, האָט פֿאַטימאַ אַ קרוג געבראַכט פֿון די בערג-הײלן, איך האָב אױך נישט אײנמאָל געזען אַלטע שטעט. פֿאַטימאַ? האָב איך איבערגעפֿרעגט. אפֿשר איז דאָס די באָרװעסע גײערן, װאָס איך האָב געזען אין מײַן מידן דרימל צװישן חלום און װאַכקײט? אױב פֿלאַנצן קענען װידער אָננעמען דעם אוראַלטן אױסזען

און אפשר קאָן מיך די פֿאַטימאַ דערפֿירן צום פֿאַרשאָטענעם קוואַל אונטער די סטעפּסאַנדן? יאָ, זי קען דעם וועג, איך בין אין דעם זיכער. עס ווייסט דאָך דעם סוד פֿון בליִען דער ווידערגעבוירענער קוסט, איך פֿיל דאָס אין דעם פֿאַרכּישופֿטן רויען ריח זײַנעם, וואָס גיט מיר נישט קיין רו. פֿאַטימאַ רופֿט מען זי. דער אַלטער שמײכלט צו מיר. דאָס איז שױן נישט דער שמײכל פֿון אַ פֿרעמדן זקן. דאָס איז דער שמײכל פֿון אַ מענטש, װאָס האָט אַנטפּלעקט אַלע דײַנע סודות, און דורך דער אַנטפּלעקונג װערט ער דיר פּלוצלינג נאָענט און אײגן. זי װאױנט נישט װײַט פֿון דאַנען. אַזױ גאָר? נישט װײַט פֿון דאַנען? חזר איך איבער מיט חידוש זײַנע װערטער. פֿאַר װאָס האָב איך איר ביז איצט נישט געזען אױף דעם זאַמדװעגל? ער האָט ערקענט אין מײַנע אױגן דאָס שטומע געבעט, דאָס װאָס האָבן נישט געזאָגט מײַנע לעפֿצן, האָבן געמאָנט מײַנע אױגן. זענען דאָס פֿײַערלעך פֿון שיקמה-װײַן, אָדער פֿון דעם נאַקעטן אַקסל פֿון דער מײדל מיט דער קרוג? װען האָב איך געזען דאָס דאָזיקע באַרג-מײדל? איך קען שױן נישט אָפּטײלן דעם חלום פֿון װאָר.

זי װעט קומען אין אַ נאָכמיטאָג געקלײדט אין טונקעלן. איך װעל אַ רגע איר אָנקוקן מיט שטאָלץ, דערנאָך מיט כּעס און פֿאַרדראָס. דײַנע אױגן זענען גרױס און גרין. דאָס איז די גרינקײט פֿון פֿאַרפֿרױרענע זומפּן, אַ געמיש פֿון אײַז און זומפּשלײם. אַז איך װעל דורכברעכן דעם אײַזפּאַנצער, װעל איך פֿאַרזינקען אין אַ תּהום. לאָז מיך אַלײן, װעל איך אױסשרײַען און אױסדרײען זיך צו איר מיטן רוקן. ערשט, װען זי װעט אַװעק, װעל איך דערפֿילן דעם ריח פֿון אירע פּערפֿיומען, דעמאָלט װעל איך פֿאַר רציחה אױפֿרײַסן די פֿענצטער, די טיר און לױפֿן ביזן סיקאַמאָר. די אורפֿלאַנץ איז װאַך. אין דער פֿינצטערניש דערנענטער איך זיך צו איר און ריר אָן אירע צװײַגלעך, די בלעטער, און אָטעם דעם ריח פֿון פֿעלדרײַך. עס מאַכט מיר גוט דאָס גײן אין די נאַכטשעוען איבער די װעגן. מיך שרעקן נישט די שאָטנס. איך בין אַלײן אַ שאָטן צװישן שאָטנס. דאָס איז שױן עזריהס הױז. איך שטײ בײַם קלײנעם, נידעריקן פֿענצטערל און קוק אַרײַן. אױפֿן טיש צאַנקט אַ נאַפֿט-לעמפּל. אַלע שלאָפֿן שױן.

וואס כ'קען איר אפילו נישט. איך בין געשלאפן ביז האלבן טאג אריין. או גאט, וואס איז מיט מיר? איז דאס אלץ א חלום? בין איך נעכטן אין דער נאכט געשטאנען ביי פרעמדע פענסטער און שוועלן, אדער איך בין געלעגן אין מיין בעט א פארוועבטער אין מיראזשן? דאס קאלטע וואסער וואס איך שעפ ארויס פון ברונעם מאכט מיך וואך. מיין הויף איז פארווארלאזט געווארן, די פלאנצן טריקענען, טייל זענען שוין איבערגעוואקסן און מען דארף זיי איבערזעצן אין אנדערע כלים, איך מוז צושטעלן די יונגע מאראנצן ביימלעך וואס איך האב זיי אליין געקרייצט, פאר דעם פרדס וואס מען פלאנצט נישט ווייט פון מיין זאמדוועג, דעמאלט וועל איך באקומען מיין לוין און קענען פארן אין שטאט אריין. איך וועל זיך מוזן נעמען צו דער ארבעט. די בייטן זענען באדעקט מיט א הארטן ערד-פאנצער, איך וועל אים אויפברעכן מיטן רידל. איצט, דאס באוואסערן, וואס פארנעמט אזויפיל צייט. פארוואס פלאנטער איך זיך ארום אין די טעג אזא פארלאשענער און טרויעריגער? איך האב גובר געווען מיין מידקייט, די קליינע ציטערדיגע פלאנצן וואס איך האב זיי מיט מיינע הענט דערוועקט צום לעבן און געציילט אויף זיי יעדן ארויסגעשפראצטן בלעטל, די דאָזיקע בײמלעך האָבן מיר צוריקגעגעבן דאָס װאָס איך האָב זײ געגעבן, די עקשנות צו קלאַמערן זיך אין לעבן. עס זענען פֿאַרגאַנגען טעג, די גרינקײט פֿון מײַן פֿלאַנצן-גאָרטן איז באַנײַט געװאָרן און עס איז געװען אַ נחת פֿאַרן אױג, מען איז געקומען צו מיר קױפֿן יונגע פֿרוכטבײמער, איך האָב זיך אַ טרױעריקער געשײדט מיט יעדן בײמל. אײן מאָל האָב איך געפֿרעגט עזריהן, װאָס טוט פֿאַטימאַ? ווידער האב איך דערזעהן דעם אלט באקאנטן סודות'דיגן שמייכל זיינעם, פאטימא, כ'האב געוואוסט אז דו וועסט זיך אין איינע פון די טעג פרעגן אויף איר. גוט וואס דו פרעגסט זיך. זי ארבעט אין שטאט, ביי די לעצטע טעג זעה איך איר אינדערהיים. אינדערהיים? האב איך שטיל געפרעגט. אינדערהיים? און מיר איז נישט קלאר געווען פארוואס פרייט מיך וואס פאטימא זיצט אינדערהיים. איך האב פאר איר ארבעט ביי מיינע פלאנצן ביימלעך. כ'האָב אַוועקגעבויגן דעם קאָפּ און געפֿילט, אַז אַ וואַרעמער ווינט גלעט מײַנע שלייפֿן. צו מאָרגנס איז געשטאַנען פֿון יענער זײַט פּלוט אַ קליין, שלאַנק מיידל מיט שוואַרץ צעווינטיקטע האָר. אַז איך האָב אַ קוק געטאָן אויף איר, האָב איך דערזען אירע בלענדיקע אויגנווײַסלען. איך בין פֿאַטימאַ! האָט זי גערופֿן אויף איר דין קעלעכל. פֿאַטימאַ בין איך. דער זקן עזריה האָט מיך געשיקט. אַז זי איז צוגעקומען נאָענט צו דער שוועל, האָב איך דערפֿילט די מיידלעשע קילקייט, וואָס האָט זיך געטראָגן פֿון אירע טונקעלע הענט. מיר האָבן געגעסן פֿרישטיק אונטערן וויינשטאָק בײַ דער שוועל. זי איז געזעסן אויפֿן ראַנד פֿון בענקל און קוים באַרירט די שטיקלעך ברויט מיט אירע לאַנגע פֿינגער. איך האָב געזען, ווי עס בלייכן זיך אירע שיינע פֿינגער-קנעכלעך. זי האָט זיי אָבער גלײַך פֿאַרדעקט מיטן קאָפּטיכל. רוק זיך צו נענטער צום טיש, פֿאַטימאַ! זי האָט זיך פארשעמט אראפגעלאזט די אויגן און עפעס געזאגט, וויפיל איך האב נישט געפרואווט אריינקוקן אין איר פנים האב איך דאס נישט געקענט טון. א גאנצן טאג בעת דער ארבעט האט זי פארגראבן איר קאפ אין די צווייגן און געלויערט אויף מיין יעדן קער. נאך דעם זון-פארגאנג האט זי זיך געגרייט אהיים צו גיין, איך האב געזעהן ווי זי באנעצט די האר און קעמט זיי מיט אלע פינגער פון די הענט, דערנאך האט פאטימא צעוויקלט א טיכל און ארויס גענומען א קרוג. אדוני, ווילסט דאס? עזריה האט מיר געזאגט דאז דו ביסט אמאל אוועק זוכן אזא קרוג, ווילסטו איר? איך האָב גענומען די קרוג און אירע הענט, און נישט ווילנדיק האָבן מײַנע פֿינגער באַרירט אירע פֿינגער. איך האָב געלאָזט רוען מײַן האַנט אויף אירער. איצט האָב איך געקענט קוקן אויף איר פּנים. יאָ, זי איז שיין, פֿאַטימאַ, אַ שטילע, פֿאַרבאָרגענע שיינקייט, וואָס נישט יעדן איינעם איז זי באַשערט צו דערזען. ערשט דעמאלט ווען די דאזיגע שיינקייט וועט שוין אנטפלעקט ווערן, וועלן מענטשן זיך חידוש'ן, איז דאס מעגליך געוועזן אז מיר האבן פאטימאן נישט באמערקט? סוף פון זייט איינס המשך זייט צוויי.